בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף ס', מיר הייבן אן דף נ"ט עמוד ב' איז עלף שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך ומניקה את בנה, איז אזוי מ'האמער געזען די משנה אז איינע פון די חיובים וואס א פרוי האט צו איר מאן איז ומניקה את בנה אז דארף זייגן זיינע קינדער, פשט די קינדער וואס זיי האבן צוזאמען מוז די פרוי זייגן, זאגט די גמרא לימא מתניתין דלא כבית שמאי, לכאורה אונזער משנה גייט נישט כשיטת בית שמאי, וועלכע בית שמאי? דתניא, ווייל מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, נדרה שלא להניק את בנה, א פרוי וואס האט געמאכט א נדר נישט צו זייגן די קינדער, וואס די שאלה דא איז צו די נדר איז חל צו נישט, וואס איז עס תלוי אין וואס איז די שאלה תלוי צו די פרוי איז מחיוב די חיוב צו איר מאן צו נישט, ווייל אזוי ווי מען האט געזען אין די פריערדיגע סוגיא אז א זאך וואס א פרוי איז מחיוב צו איר מאן קען זי נישט מאכן א נדר דאס נישט צו טון, ס'איז בכלל נישט איר, ס'באלאנגט ביים מאן, איז דאס איז דא די שאלה, בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, שומטת דד מפיו. אז זי טאר טאקע מער נישט זייגן די קינד ווייל זי האט געמאכט א נדר נישט צו זייגן, און וואס זעהן מיר דא קודם כל אז די בית שמאי האלטן אז די פרוי איז דאס נישט מחיוב צו איר מאן, ווייל ווען זי וואלט ווען געווען מחיוב צו איר מאן צו זייגן די קינדער וואלט זי נישט געקענט מאכן א נדר נישט צו זייגן און ווען זי וואלט געמאכט א נדר וואלט עס נישט חל געווען, איז קודם כל זעהן מיר די בית שמאי טאקע קריגט זיך אויף אונזער משנה, בית הלל אומרים, בית הלל זאגן כופה ומניקתו אז די מאן קען יא צווינגען די פרוי צו זייגן פארוואס? ווייל זי האט נישט קיין רעכט צו מאכן אזא נדר, ווייל זי איז משועבד, זי מוז זייגן, ס'איז איינע פון די חיובים וואס א פרוי מוז טון פאר'ן מאן, אבער, זאגט די ברייתא, נתגרשה אינו כופה, דאס איז יעדער מודה, אז טאמער זיי האבן זיך גע'גט קען די מאן מער נישט צווינגען די פרוי צו זייגן די קינדער, פארוואס? ווייל זי איז דאך אים מער גארנישט מחיוב, מ'האט זיך גע'גט, ואם היה מכירה אבער, טאמער די קינד דערקענט די מאמע, און מ'קען שוין נישט געבן די קינד פאר א צווייטע מינקת צו זייגן, איז דעמאלטס, אפילו מ'האט זיך גע'גט, נותן לה שכרה, קען די מאן געבן באצאלט פאר די פרוי, ער דארף איר באצאלן ווי א מינקת, וכופה ומניקתו מפני הסכנה, ער קען איר צווינגען צו זייגן אלס א סכנה ווייל אנישט ווער'ט זייגן די קינד די קינד קען שטארבן, איז על כל פנים זעהן מיר דא לכאורה אז אונזער משנה גייט נישט כשיטת בית שמאי, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא בית שמאי, מען קען זאגן אונזער משנה שטימט אויך מיט די בית שמאי, איי לכאורה וויאזוי, בית שמאי זאגן דאך אז א פרוי קען מאכן א נדר נישט צו זייגן די קינדער, טאמער א פרוי איז מחיוב צו איר מאן אז זי גייט זייגן די קינדער וואלט אזא נדר אוודאי נישט חל געווען, זאגט טאקע די גמרא הכא במאי עסקינן ווייסט ביי וועלכע ציור די בית שמאי און בית הלל קריגן זיך? נישט ביי א געווענטליכע ציור, סתם אזוי א פרוי וואס האט געמאכט א נדר, נאר כגון שנדרה היא וקיים לה הוא, זי האט געמאכט א נדר, אבער דער מאן האט עס מקיים געווען, דער מאן האט עס נישט מבטל געווען און אזוי אויך מקיים געווען, דא איז שוין דא א שאלה, וקסברי בית שמאי, דא האלטן די בית שמאי אז הוא נותן אצבע בין שיניה, ס'איז אזוי ווי דער מאן האט אריינגעשטעקט זיינע הענט, זיינע פינגערס, צווישן די ציין, ער האט זיך אליין געביסן, פארוואס האט ער מקיים געווען איר נדר? פשט זי אליין אפשר קען טאקע נישט אליין מאכן אזא סארט נדר ווייל ס'וועט נישט חל זיין, אבער טאמער די מאן איז עס מקיים, האלטן די בית שמאי אז די נדר איז חל. ובית הלל סברי, ובית הלל קריגן זיך, זיי זאגן היא נתנה אצבע בין שיניה זי האט אליין געביסן די פינגער, דאס האט גארנישט מיט די מאן, זי איז דער וואס האט געמאכט דא די נדר, און זי קען נישט מאכן א נדר אויף א זאך וואס זי איז מחיוב. איי פרעגט די גמרא, אויב אזוי אז דאס איז די מחלוקת בית שמאי ובית הלל ביי אזא סארט מאדנע ציור, איז וואס דארף מען קריכן צו אזא סארט ציור פון א פרוי וואס האט געמאכט א נדר נישט צו זייגן, זאג סאך פשוטער, וואלטן זיי זיך געדארפט קריגן וניפלגו בכתובה בעלמא, וואלטן זיך געדארפט קריגן ביי א פשוטע כתובה, פשט זיי וואלטן זיך געדארפט קריגן ביי א ציור וואס א פרוי האט געמאכט א נדר נישט צו הנאה האבן פון די מאן, וואס סתם אזוי ביי אזא סארט אופן ווען א פרוי מאכט אזא נדר דארף די מאן איר געבן א גט און ער דארף איר נישט באצאלן כתובה ווייל ס'איז איר אייגענע שולד, אבער זיי זאלן זיך קריגן ביי אזא ציור די פרוי האט געמאכט א נדר די מאן האט מקיים געווען, זאל מען זיך קריגן צו מען דארף צאלן כתובה צו נישט, לויט די בית שמאי העט מען דארפן צאלן כתובה ווייל די מאן האט מקיים געווען, און לויט די בית הלל נישט. דאס איז קודם כל א קשיא, ועוד, און נאך א קשיא פרעגט די גמרא, אז וואס ווילסטו איינזעצן אז בית שמאי שטימט מיט אונזער משנה, תניא, מ'האט קלאר געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי בית שמאי אומרים, אינה מניקה, בית שמאי זאגן קלאר אז א פרוי איז נישט מחויב צו זייגן איר קינד, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, מחוורתא מתניתין דלא כבית שמאי, איז טאקע בעסער אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט די משנה טאקע שטימט נישט מיט די בית שמאי, ווייל בית שמאי האלטן באמת אז א פרוי איז נישט מחויב צו איר מאן אז זי גייט זייגן די קינדער, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען די משנה, אם היה מכירה, אז טאמער די קינד דערקענט די מאמע, דעמאלטס קען די מאן צווינגען די פרוי צו זייגן די קינד אפילו נאך א גט, ווייל אנישט איז א סכנה. זאגט די גמרא עד כמה, ווי גרויס איז א קינד ווען ער הייבט אן דערקענען די מאמע אז ער וויל שוין נישט זייגן פון א צווייטע, זאגט די גמרא אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב, שלשה חדשים, דריי חדשים, ושמואל אמר, שלשים יום, איין חודש, ורבי יצחק אמר רבי יוחנן חמשים יום, פופציג טעג, אמר רב שימי בר אביי, הלכה כרבי יצחק שאמר משום רבי יוחנן, אז די הלכה איז פופציג טאג. זאגט די גמרא, בשלמא רב ורבי יוחנן, כל חד וחד כי חורפיה, גאנץ גוט רב ורבי יוחנן, רב זאגט דריי חדשים, רבי יוחנן זאגט פופציג טאג, איז טאקע יעדע קינד איז אנדערש, דא א קינד וואס דערקענט פריערט א קינד וואס דערקענט שפעטער, אבער ביידע פחות או יותר שטימען, אלא לשמואל כי האי גוונא מי משכחת לה, אבער שמואל זאגט דרייסיג טאג, איז דען דא א קינד וואס ביי די דרייסיג טאג דערקענט ער שוין די מאמע? זאגט טאקע די גמרא אז נישט דאס האט שמואל געזאגט כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל, זאלט איר נישט פאלגן די אלע כללים וואס מיין ברודער יהודה האט כולל געווען בשם שמואל ס'איז נישט ריכטיג, נאר הכי אמר שמואל וואס האט שמואל געזאגט כל זמן שמכירה, פשט ס'האט נישט קיין שיעור נישט יעדע קינד איז די זעלבע, ווי לאנג די קינד דערקענט נישט די מאמע קען מען נישט צווינגען אבער מען מ'איז בודק נאך מ'זעהט אז די קינד דערקענט שוין די מאמע, קען יעצט די מאן צווינגען די פרוי אז זי אז זי מוז זייגן די קינד ווייל אז נישט איז א סכנה, זאגט די גמרא וויאזוי ווייסט מען טאקע צו א קינד דערקענט צו נישט, פארציילט די גמרא א מעשה,

ושקליה לברה און ער האט גענומען די קינד, וקא מהדר ליה עלייהו און ער האט געזעצט די קינד פון איין פרוי צום צווייטן אויף די שויס פון איין צו די נעקסטע צו די נעקסטע, אזוי כי מטא לגבה ווען די קינד איז אנגעקומען צו די מאמע, הות קא מסוי לאפה האט די קינד געדרייט די פנים צו די מאמע. איז כבשתינהו לעינה מיניה די מאמע האט נישט געוואלט די קינד זאל איר דערקענען ווייל זי האט געוואוסט וואס דאס מיינט אז די קינד וועט איר דערקענען עט מען איר צווינגען צו זייגן, האט זי אוועקגערוקט אירע אויגן פון די קינד, כדי די קינד זאל איר נישט אריינקוקן אין פנים אריין, די קינד זאל איר נישט דערקענען. אמר לה, האט רב דימי בר יוסף זיך אנגערופן, נטוף עיניך, הייב אויף דיינע אויגן, כ'האב שוין געזען, די קינד דערקענט דיך, קום, דרי בריך, גיי טראג דיין קינד, ביסט מחויב צו זייגן דיין קינד. פרעגט די גמרא, סומא מנא ידע, און א קינד וואס איז בלינד, פון וואו ווייסט ער, ס'טייטש ווי אזוי ווייסט א בלינדע קינד ווער איז זיין מאמע, אמר רב אשי בריחא ובטעמא, די ריח און די טעם פון די מילך דערקענט אויך א בלינדע קינד ווער איז זיין מאמע. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, יונק, תינוק, והולך, עד עשרים וארבעה חודש, א קינד זייגט ביז די פֿיר און צוואַנציק חדשים מכאן ואילך כיונק שקץ, פון דא און ווייטער איז עס שוין א מיאוסע זאך, דברי ר' לעזער, אזוי זאגט ר' לעזער, רב שיע אומר, רב שיע זאגט, אפילו ארבע וחמש שנים, אפילו פיר פינעף יאר קען א קינד ווייטער זייגן, פירש, לאחר עשרים וארבעה חודש וחזר כיונק שקץ אבער וואס, נאך די פֿיר און צוואַנציק חדשים, טאמער די קינד האט פורש געווען האט אויפגעהערט זייגן אז ער הייבט צוריק אן, דאס איז שוין כיונק שקץ, דאס איז שוין נישט קיין גלייכע זאך. זאגט די גמרא אמר מר, האבן מיר יעצט געזען די ברייתא מכאן ואילך כיונק שקץ אז נאך די פיר און צוואנציג חדשים איז עס כיונק שקץ א מיאוסע זאך, פרעגט די גמרא ורמינהי, א סתירה פון אן אנדערע ברייתא, שטייט אין די ברייתא, יכול יהא חלב מהלכי שתיים טמא, כ'וואלט ווען געמיינט זאגט די ברייתא אז מילך פון א מענטש איז טמא אז מ'טאר עס נישט טרינקען, פארוואס? ודין הוא, פון א קל וחומר, וואס די קל וחומר? ומה בהמה שהקלת במגעה,

איז לכאורה אוודאי און אוודאי אז די מילך איז טמא מ'טאר עס נישט טרינקען תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק את הגמל כי מעלה גרה הוא דרש'ן מיר פון דעם הוא אז הוא טמא ואין חלב מהלכי שתיים טמא אלא טהור אז דווקא מילך פון א גמל איז טמא אבער מילך פון א מענטש איז נישט טמא נאר ס'איז טהור מ'מעג עס טרינקען יכול וואלט איך אפשר געמיינט אוציא את החלב שאינו שווה בכל ולא אוציא את הדם שהוא שווה בכל פשט יא, מילך, מילך אליין איז אויך דא א חילוק צווישן א בהמה טהורה און א בהמה טמאה, איז טאקע מסתבר צו זאגן אז ביי א מענטש מעג מען טרינקען מילך פון א מענטש, אבער בלוט, וואס בלוט איז נישט דא קיין חילוק צווישן בלוט פון א בהמה טהורה און א בהמה טמאה מען טאר נישט טרינקען די בלוט אפילו נישט פון א בהמה טהורה, איז אפשר מעג מען אויך נישט טרינקען בלוט פון א מענטש, תלמוד לומר, לערנט מען אויך ארויס פון דעם הוא, הוא טמא ואין דם מהלכי שתיים טמא אלא טהור, מען מעג טרינקען בלוט פון א מענטש מדאורייתא, ואמר רב ששת, און רב ששת האט געזאגט אויף די ברייתא, אפילו מצות פרישה אין בו, פשט אפילו א איסור מדרבנן איז נישט דא צו טרינקען מילך פון א מענטש, איז לכאורה א סתירה מיט די פריערדיגע ברייתא, ווייל די פריערדיגע ברייתא האט מען געזען אז נאך די פֿיר און צוואַנציק חדשים איז א דבר משוקץ כיונק שקץ, און דא זעט מען אז אפילו לכתחילה מעג מען טרינקען די מילך, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה. הא דפריש הא דלא פריש, פשט טאמער די פרוי האט ארויס גענומען די מילך ס'ליגט יעצט אין א כלי, ס'ליגט נישט אין די פרוי, איז דעמאלטס מעג מען עס טרינקען געזונטערהייט אפילו לכתחילה, טאמער אבער ס'ליגט אין די פרוי פשט זייגן פון א פרוי, דאס איז נאר ביז די פֿיר און צוואַנציק חדשים, נאכדעם איז א געמיינע זאך, זאגט די גמרא וחילופא בדם, ביי בלוט איז פונקט פארקערט, בלוט ווי לאנג ס'ליגט אין א מענטש קען מען עס ארויס שמוטשקען אפילו לכתחילה אפילו מדרבנן איז נישט דא, אבער ברגע וואס ס'ארויס פון די מענטש איז עס שוין א פראבלעם מדרבנן, כדתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא דם שעל גבי כיכר, טאמער בלוט איז ארויף אויף א שטיקל ברויט ווען א מענטש האט עס געביסן, גוררו ואוכלו, דארף ער עס קודם אפווישן נאכדעם עסן, ווייל אז נישט, איז קוקט עס אויס ווי ער עסט בלוט, יענער ווייסט דאך נישט צו עס איז בלוט פון א מענטש בלוט פון א בהמה, און ממילא האבן חזל מתקן מען דארף עס אפווישן, אבער שבין השיניים, טאמער די בלוט קומט ארויס צווישן די ציין ס'ליגט נאך אינעם מויל, מוצצו ואינו חושש, קען מען עס אויסשמוטשקענען אזוי מען דארף נישט חושש זיין אז מען איז עובר אויף א איסור זאגט די גמרא ווייטער אמר מר האט מען געזען די ברייתא רב שיע אומר אפילו ארבע וחמש שנים אז אפילו ביז די פיר און פינף יאר מעג א קינד זייגן פרעגט די גמרא והתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא אנדערש רב שיע אומר אפילו חבילתו על כתיפיו אז אפילו ער שלעפט בינטלעך אפילו ער שלעפט פעקלעך איז משמע לכאורה עלטער, זאגט די גמרא ניין אידי ואידי חד שיעורא, ביידע די זעלבע זאך, אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט הלכה כר' יהושע, די הלכה איז ווי ר' יהושע, זאגט די גמרא ווייטער, תניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, ר' מרינוס אומר, ר' מרינוס זאגט, גונח יונק חלב בשבת, גונח דאס א מענטש וואס איז קראנק און ער שרייט פאר הארץ ווייטאג זאגט רש"י, איז זיין רפואה פלעגט זיין צו טרינקען מילך פון א ציג, זאגט ר' מרינוס אפילו נארמאל טאר מען דאך נישט מעלקן א בהמה שבת, ס'איז א איסור מפרק, פון דעסט וועגן מעג דער חולה זייגן דירעקט פונעם ציג, ער מעג ארויפלייגן די מויל אויפן ציג און אזוי זייגן די מילך, ווייל פאר אים איז עס א רפואה. מאי טעמא, פארוואס? ווייל יונק מפרק כלאחר יד, ווייל היות וואס ער זייגט דירעקט פונעם ציג איז עס כלאחר יד ס'איז מיט א שינוי, און א שינוי, א מלאכה וואס מען מאכט מיט א שינוי, איז נישט קיין איסור דאורייתא, ס'איז נאר איסור דרבנן, ובמקום צערא לא גזרו רבנן, ביי מקום צער האבן חזל נישט גוזר געווען, זאגט די גמרא אמר ר' יוסף הלכה כר' מרינוס, ר' יוסף זאגט טאקע אז די הלכה איז אזוי, זאגט די גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא נאך א פלאץ ווי מ'זעט ר' יוסף פסק'נט אזוי די הלכה, נחום איש גליא אומר, צינור שעלו בו קשקשין, א צינור וואס איז געמאכט אראפצוטראגן וואסער פונעם דאך, דאס טייטש ווען ס'רעגנט גייט אלעס דארט אריין אינעם צינור, און פון דארט טראפט עס אראפ, איז טאמער דער צינור האט זיך אנגעפילט מיט אזעלכע קש, מיט שטרוי, צו מיט בלעטלעך, און דאס שטעלט אפ די וואסער, און דאס איז גורם אז די וואסער זאל זיך אנזאמלען אויפן דאך, און ס'טראפט אריין אין שטוב, זאגט די ברייתא ממעכן ברגלו בצנעה בשבת ואינו חושש, ער מעג עס אריין שטופן מיט די פיס אזוי בצנעה שבת, און ער דארף נישט חושש זיין אלס חילול שבת, ווייל בעצם קוקט עס אויס ווי זי ווי ער איז מתקן דא דעם צינור, ער מעג עס טון מאי טעמא פארוואס? ווייל מתקן כלאחר יד היות וואס ער טוט עס מיט א שינוי, א שינוי איז נאר א איסור מדרבנן, ובמקום פסידא לא גזרו בה רבנן במקום פסידא וואס טראפט אריין אין שטוב האבן חזל נישט גוזר געווען, זאגט די גמרא אמר ר' יוסף אויך דא זאגט ר' יוסף, הלכה כנחום איש גליא, אז די הלכה איז אזוי. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די ברייתא פירש לאחר עשרים וארבעה חודש וחזר כיונק שקץ, אז טאמער ער האט פורש געווען נאך פיר און צוואנציג חדשים און נאכדעם הייבט ער אן צוריק צו זייגן, דעמאלטס איז כיונק שקץ, וכמה, ווי לאנג הייסט פורש געווען? זאגט די גמרא אמר רב יהודה בר חביבא אמר שמואל, שלשה ימים, דריי טעג, איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז נישט שמואל אליין האט עס געזאגט, נאר תני רב יהודה בר חביבא קמיה דשמואל, ס'איז א ברייתא וואס מ'האט פארגעלערנט פאר שמואל, אז שלשה ימים אז די שיעור איז דריי טעג. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מניקת שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חודש א פרוי וואס האלט אינמיטן זייגן די קינד די קינד איז נאכנישט קיין פֿיר און צוואַנציק חדשים פשט די קינד דארף נאך די מילך און איר מאן איז געשטארבן איז הרי זו לא תתארס ולא תנשא עד עשרים וארבעה חודש דברי ר' מאיר זאגט ר' מאיר זי זאל נישט חתונה האבן זאל אויך נישט ווערן א ארוסה ביז ווי לאנג די קינד איז נישט פֿיר און צוואַנציק חדשים אלט פארוואס ווייל מען איז חושש קען זיין זי גייט טראגעדיג ווערן און א פרוי וואס ווערט טראגעדיג הערט אויף די מילך צו קומען ס'הערט אויף זיין נארמאלע מילך, די קינד קען מער נישט זייגן נארמאל, איז עס א סכנה פאר די קינד, זאגט ר' מאיר, זאל טאקע נישט חתונה האבן ביז די פיר און צוואנציגסטע חודש ווילאנג די קינד איז נישט פיר און צוואנציג חדשים, ורבי יהודה מתיר בשמונה עשר חודש, רבי יהודה האלט אז ביי אכצן חדשים איז שוין גענוג, פשט א קינד וואס האט שוין געזייגט ביז די אכצן חדשים איז שוין מער נישט אין א סכנה טאמער די מילך הערט אויף צו קומען, מילא זאגט רבי יהודה ביי אכצן חדשים קען שוין די פרוי חתונה האבן, זאגט די גמרא אמר ר' נתן בר יוסף, הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל אז בעצם איז דא שוין א מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים עשרים וארבעה חודש, ובית הלל אומרים שמונה עשר חודש, טאקע בית שמאי האלטן ווי ר' מאיר, בית הלל ווי ר' יהודה, אמר ר' שמעון בן גמליאל, לייגט ר' שמעון בן גמליאל צו אני אכריע, אז לדברי האומר עשרים וארבעה חודש, מותרת לינשא בעשרים ואחד חודש, פשט, לויט די מאן דאמרים וואס האלטן פיר און צוואנציג חדשים, מיינט נישט די פרוי דארף טאקע ווארטן ביז פיר און צוואנציג חדשים, נאר ביי איין און צוואנציג חדשים קען שוין די פרוי חתונה האבן, און די זעלבע זאך לדברי האומר בשמונה עשר חודש, מותרת לינשא בחמשה עשר חודש, די מאן דאמר וואס האלט אז ביז אכצן חדשים דארף א קינד זייגן, איז פשט אז די מאמע די פרוי וואס זייגט קען שוין חתונה האבן ביי פופצן חדשים פארוואס? זאגט רבי שמעון בן גמליאל, לפי שאין החלב נעכר אלא לאחר שלשה חדשים, ווייל אפילו די פרוי וועט טראגעדיג ווערן, געדויערט לפחות דריי חדשים ביז די מילך ווערט פארשימלט, און מילא ביי די פופצן חדשים צו ביי די איין און צוואנציג חדשים קען שוין די פרוי חתונה האבן, זאגט די גמרא, אמר עולא, האט עולא געזאגט הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז ווי רבי יהודה, אז א פרוי קען חתונה האבן שוין ביי די אכצנטע חודש. ואמר מר עוקבא, מר עוקבא האט געזאגט ענדליך, לי התיר ר' חנינא לשאת לאחר חמשה עשר חודש, אז ר' חנינא האט מיר מתיר געווען חתונה צו האבן מיט א מינקת ביי די פופצנטע חודש, וואס דאס איז ווייטער ווי רבי יהודה אליבא דרבי שמעון בן גמליאל. פארציילט די גמרא א מעשה, אריסא דאביי אתא לקמיה דאביי, די ארבעטער פון אביי איז טאקע געקומען פרעגן אביי די שאלה, אמר ליה מהו ליארס בחמשה עשר חודש, כ'האב א פרוי וואס איר קינד איז פופצן חדשים אלט, זי זייגט די קינד, און ער וויל וויסן צו ער קען איר מקדש זיין, צו ער קען איר נעמען אלס ארוסה, אמר ליה, האט אביי אים געזאגט דו מעגסט. און אביי הייבט אים אן אויסצורעכענען די אלע היתרים פארוואס ער מעג, זאגט ער חדא דר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודה, ס'איז דא א כלל ר' מאיר ר' יהודה קריגן זיך, איז די הלכה ווי ר' יהודה, נו, ר' יהודה איז דאך דער וואס האט געזאגט פופצן חדשים אכצן חדשים, דאס איז די שיטה פון ר' יהודה, די הלכה איז ווי ר' יהודה. ועוד, נאך א סיבה זאגט אביי פארוואס ער מעג, איז ווייל בית שמאי בית הלל הלכה כבית הלל, אונז האבן דאך געזען אז ס'איז אויך די מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית הלל האלטן דאך ווי ר' יהודה און די הלכה איז ווי בית הלל, נאך א סיבה פארוואס דו מעגסט. נאך א סיבה זאגט אביי, ואמר עולא הלכה כרבי יהודה. עולא אליין האט קלאר געזאגט די הלכה איז ווי רבי יהודה. נאך א סיבה זאגט ער, ואמר מר עוקבא לי התיר רבי חנינא לשאת לאחר חמשה עשר חודש. אז מען זעט קלאר מר עוקבא האט מתיר געווען פאר רבי חנינא חתונה צו האבן ביי די פופצן חדשים. און נאך מער זאגט אביי, די אלע שאלות ס'טייטש די מעשה מיט מר עוקבא מיט רבי חנינא, די פסק פון די בית הלל פון רבי יהודה, דאס איז אלעס וועגן חתונה האבן, זאגט אביי דו ווילסט דאך אפילו נישט חתונה האבן דו ווילסט סך הכל מקדש זיין א פרוי כל שכן דאת ליארס דו ווילסט סך הכל מקדש זיין א פרוי אוואדע און אוואדע מעגסט געזונטערהייט דאס טוהן ביי די פופצן חדשים כי אתא לקמיה דרבי יוסף ווען אביי איז געקומען צו רבי יוסף און האט אים פארציילט וויאזוי האט יעצט געפסקנט אמר ליה האט רבי יוסף געזאגט צו אביי האסט נישט ריכטיג געפסקנט רב און שמואל דאמרי תרוייהו רב און שמואל האבן ביידע געזאגט ס'איז נישט אזוי נאר צריכה להמתין עשרים וארבעה חודש א פרוי דארף ווארטן פֿיר און צוואַנציק חדשים פאר זי האט חתונה און פאר זי ווערט אן ארוסה, און די פֿיר און צוואַנציק חדשים רעכנט מען חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו, מען רעכנט נישט די טאג וואס די קינד איז געבוירן און אויך נישט די טאג וואס זי ווערט אן ארוסה, פשט מען דארף א גאנצע פֿיר און צוואַנציק חדשים, פארוואס טאקע? מען האט דאך געזען די הלכה איז ווי רבי יהודה, איז ווייל מען האט שוין זעהן און ווייל מען האט שוין בעצם געזען אז הלכה כר' מאיר בגזירותיו, ווען ר' מאיר האט גוזר געווען געוויסע זאכן איז די הלכה ווי ר' מאיר, דא אויך, די הלכה איז ווי ר' מאיר זאגט ר' יוסף צו אביי, האסט נישט גוט געפסקנט. שוין, אביי הערט ער האט נישט גוט געפסקנט, רהט בתריה תלתא פרסי, און האט אביי געוואלט נאכלויפן דעם ארבעטער איז ער אים נאכגעלאפן נאכגעלאפן דריי פרסאות, ואמרי לה, ס'איז דא וואס זאגן אז פרסא בחלא איז ער אים נאכגעלאפן איין פרסה אין זאמד, א שווערע פרסה שווער צו לויפן אין די זאמד, ולא אדרכיה, און ער איז אים נישט אנגעקומען און ער האט נישט אנגעיאגט, אמר אביי, האט אביי געזאגט, האי מילתא דאמור רבנן, אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי איניש במקום רביה, דאס טאקע האבן די חכמים געזאגט, אז אפילו לגבי די שאלה צו מען מעג עסן א בייע א איי מיט כותח, כותח דאס איז מילך, וואס בעצם דאס איז נישט קיין שום שאלה, אוודאי מעג מען עסן א איי מיט מילך א איי האט נישט קיין דין פון קיין פלייש, פון דעסט וועגן זאל א מענטש נישט פסק'ענען אפילו אזעלכע פשוט'ע שאלות אין א פלאץ ווי זיין רבי'ן געפינט זיך, נאר אז איינער קומט אים פרעגן זאל ער שיקן צו זיין רבי, ער זאל נישט ענטפערן, פארוואס? לא משום דמיחזי כאפקירותא, נישט ווייל עס קוקט אויס ווי א חוצפה, אלא משום דלא מסתייעא מילתא למימרא, ווייל ער וועט נישט האבן קיין סייעתא דשמיא, דו ביסט אין די זעלבע פלאץ ווי דיין רבי, און דו פרובירסט צו פסק'נען, וועסט נישט האבן קיין סייעתא דשמיא דהא אנא הוה גמירנא ליה להא דרב ושמואל, ווייל איך אליין האב געוואוסט פון די מימרא פון רב ושמואל אז מען דארף ווארטן פֿיר און צוואַנציק חדשים, און אפילו הכי לא מסתייעא לי מילתא למימר, פון דעסטוועגן האב איך עס פארגעסן, איך האב נישט געהאט קיין סייעתא דשמיא, ווייל איך האב גע'פסק'נט אין א פלאץ פון מיין רבי, איך וואלט זיי געדארפט שיקן צו מיין רבי רב יוסף. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, נתנה בנה למיניקת, או גמלתו, או מת, מותרת לינשא מיד, פשט די ברייתא זאגט אז די דין אז א פרוי דארף ווארטן פֿיר און צוואַנציק חדשים דאס איז נאר ווען די קינד זייגט, וואס איז טאמער די פרוי געבט אוועק די קינד צו א צווייטע מיניקת, אדער די קינד האט אויפגעהערט צו זייגן אדער די קינד איז געשטארבן, מעג די פרוי חתונה האבן אפילו פאר פֿיר און צוואַנציק חדשים, פארציילט די גמרא, רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע סבור למיעבד עובדא כי הא מתניתא, רב פפא רב הונא בריה דרב יהושע האבן געוואלט פסק'נען פאר א פרוי ווי די ברייתא, פשט ס'איז געווען א אלמנה א מיניקת, וואס זי האט אוועקגעגעבן איר קינד פאר א צווייטע מיניקת, און זי האט געוואלט חתונה האבן פאר פיר און צוואנציג חדשים, און רב פפא רב הונא בריה דרב יהושע האבן געוואלט מתיר זיין על פי די ברייתא. אמרה להו ההיא סבתא, איז געווען דארט עפעס א באבע, האט זיך די באבע אנגערופן, בדידי הוה עובדא, ואסר לי רב נחמן, איך האב געהאט אזא מעשה, און רב נחמן האט מיר נישט געלאזט חתונה האבן, פאר פיר און צוואנציג חדשים, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי, והא רב נחמן שרא להו לבי ריש גלותא, ס'איז געווען א מעשה דארט אין שטוב פון ריש גלותא, וואס ביים ריש גלותא שטוב איז געווען עפעס א אלמנה דארט, וואס האט געהאט א קינד וואס האט געזייגט, וואס האט אוועק געגעבן איר קינד פאר א מיניקת, און רב נחמן האט איר געלאזט חתונה האבן פאר פיר און צוואנציג חדשים, זאגט די גמרא קענסט נישט פארגלייכן, שאני בי ריש גלותא דלא הדרי בהו, פשט די משפחה פון די ריש גלותא איז געווען שטארקע מענטשן מ'האט געציטערט פון זיי, און ממילא א פרוי פון די שטוב פון ריש גלותא טאמער זי האט אוועק געגעבן א קינד פאר א צווייטע צו זייגן וואלט זיך יענער קיינמאל נישט געוואגט צוריק צו ציען, און ממילא דארט איז רב נחמן געווען פארזיכערט אז די פרוי די מיניקת וועט נישט צוריק ציען, און פאר דעם די מאמע פון די קינד קען חתונה האבן, אבער סתם אזוי א פרוי דארף מען אלעמאל חושש זיין אפילו זי האט אוועק געגעבן די קינד פאר א מיניקת איז אפשר וועט די מיניקת צוריק ציען, און די פרוי עט חתונה האבן דערווייל און זי עט טראגעדיג ווערן און זי עט נישט קענען זייגן די קינד ס'איז א סכנה פאר די קינד איז דארט אוודאי האט ר' נחמן געפסקנט אזוי ווי ער האט געפסקנט פאר די באבע אז זי טאר נישט חתונה האבן פאר פֿיר און צוואַנציק חדשים אמר להו רב פפי האט רב פפי זיך אנגערופן ווען ער האט דאס געהערט האט ער זיך אנגערופן צו רב פפא צו רב הונא בריה דרב יהושע ואתון לא תסברוה זאגט איך פארשטיי נישט עטץ האטס געדארפט די באבע זאל ענק פארציילן אז מען טאר נישט אזוי פסקנען ווען נישט וואלט עטץ געהעריג געפסקנט אז א פרוי מעג חתונה האבן פאר פֿיר און צוואַנציק חדשים ווייל זי האט אוועקגעגעבן די קינד פרעגט ער א קשיא פון א ברייתא מהא דתניא, פון א ברייתא, וואסערע ברייתא? די ברייתא רעדט דארט אין יבמות שטייט, די משנה זאגט אין יבמות אז א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן אדער די מאן האט איר גע'גט, טאר זי נישט חתונה האבן מיט א צווייטע מאן פאר ס'גייט נישט אריבער קיין דריי חדשים, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן א פרוי איר מאן שטארבט די נעקסטע טאג האט זי חתונה מיט א צווייטע מאן, און זיבן חדשים שפעטער ווערט געבוירן א קינד, איז ווייסט מען נישט וועמענס איז די קינד, צו די קינד איז געבוירן פון די צווייטע מאן נאך זיבן חדשים, אדער אפשר גאר פון די ערשטע מאן נאך ניין חדשים, און אז מען ווייסט נישט וועמענס איז די קינד קומט ארויס כל מיני מכשולות, און ממילא כדי דאס מונע צו זיין, האבן חזל געזאגט אז ווען א מאן שטארבט אדער ווען א פרוי גט זיך, זאל זי ווארטן דריי חדשים, משך די דריי חדשים עט מען זען צו זי איז טראגעדיג צו נישט, און טאמער זי איז נישט טראגעדיג עט זי חתונה האבן מיט א צווייטע אפילו אז זי איז טראגעדיג, עט מען וויסן אז די קינד איז פון די ערשטע, פשט מען מוז ווארטן. איז די ברייתא רעדט דא פון כל מיני אופנים וואס מען דארף נישט חושש זיין אז די פרוי איז טראגעדיג פון די ערשטע מאן, זאגט די ברייתא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה, לאמיר זאגן די פרוי פלעג אסאך זיך דרייען ביים טאטן אין שטוב נישט מיט די מאן, און טאקע די לעצטע תקופה פאר איר מאן איז געשטארבן איז זי געווען ביים טאטן פשט ס'איז נישט מעגליך זי איז טראגעדיג, או שהיה לה כעס בבית בעלה, לאמיר זאגן די פרוי האט זיך ארום געהארגעט מיט די מאן, זי האט נישט געוואוינט מיט דער מאן די לעצטע תקופה, או שהיה בעלה חבוש בבית האסורין, אדער דער מאן איז געווען אין תפיסה די לעצטע תקופה, או שהלך בעלה למדינת הים, אדער סתם אזוי נישט געווען אין לאנד, או שהיה בעלה זקן, או חולה, קען זיין דער מאן איז געווען אלט, אדער קראנק, וואס קען נישט האבן קיין קינדער, או שהיתה עקרה וזקנה, אדער זי געווען א עקרה, אדער א אלטע, אדער איילונית וקטנה אפשר, וואס קען אויך נישט האבן קיין קינדער, והמפלת אחר מיתת בעלה, אדער ביי א ציור פון זיין פרוי וואס האט מפיל געווען גראד נאכדעם וואס דער מאן איז געשטארבן, פשט דאס איז קלאר אז יעצט איז זי מער נישט טראגעדיג. אדער ושאינה ראויה לילד ווי רשי זאגט מ'האט עוקר געווען איהר רחם, זי קען נישט האבן קיין קינדער, איז ביי די אלע ציורים כולן צריכות להמתין שלושה חדשים דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר איז נישט קיין נפקא מינה, א פרוי מוז ווארטן דריי חדשים, חכמים האבן נישט מחלק געווען וועגן כל מיני מעשה'ס איינער עט האבן א מעשה אז איך דארף נישט נישט דא אזא זאך, יעדע פרוי ווארט דריי חדשים, ור' יוסי מתיר, ר' יוסי קריגט זיך ר' יוסי יא מתיר, ליארס ולינשא מיד, ווייל רבי יוסי האלט אז יעדע מעשה קוקט מען אן באזונדער א פרוי וואס מען דארף נישט חושש זיין אז זי איז טראגעדיג קען גראד חתונה האבן יעצט היות עס איז דא דא א מחלוקת ר' מאיר רבי יוסי ווי וועמען די הלכה ואמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' מאיר בגזירותיו אזוי ווי מען האט פריערט געזען ווען ר' מאיר האט געמאכט גזירות איז די הלכה ווי ר' מאיר קומט אויס אז די הלכה איז ווי ר' מאיר אז ווען חזל מאכן תקנות קען מען נישט קומען מיט פרישע מעשות אז דא איז נישט שייך די תקנה נאר די תקנה איז געגעבן געווארן איבעראל און ממילא אז חזל האבן געמאכט א תקנה אז א פרוי זאל נישט חתונה האבן ווי לאנג איר קינד וואס זייגט איז נישט פֿיר און צוואַנציק חדשים אלט איז וויאזוי קענסטו קומען מיט כל מיני היתרים אז האט אוועק געגעבן די קינד פאר א צווייטן אז די קינד איז געשטארבן אזעלכע סארט זאכן וואס א נפקא מינה לא פלוג פאר פֿיר און צוואַנציק חדשים טאר א פרוי נישט חתונה האבן און מילא פרעגט רב פאפי צו רב פאפא און צו רב הונא בריה דרב יהושע וואס האט עטס געדארפט די באבע עטס וואלט געדארפט אליין וויסן אז די פרוי טאר נישט חתונה האבן אמרי ליה, לאו אדעתין, האבן זיי טאקע געענטפערט צו רב פאפי און זיי האבן פארגעסן פון די הלכה. פירט די גמרא אויס והלכתא, די הלכה איז, מת מותר, טאמער די קינד איז געשטארבן פאר פיר און צוואנציג חדשים, אוודאי מעג די פרוי חתונה האבן גראד, אבער גמלתו אסור, טאמער די קינד האט אויפגעהערט צו זייגן פאר פיר און צוואנציג חדשים, טאר די פרוי נאכנישט חתונה האבן ווילאנג ס'גייט נישט אריבער קיין פיר און צוואנציג חדשים, פארוואס? ווייל מען איז אלעמאל חושש אז אפשר די פרוי עט דווקא אויפהערן צו זייגן די קינד פאר די צייט ווייל זי יאגט זיך חתונה צו האבן, דאס האבן חזל נישט געוואלט האבן זיי געזאגט נישט דא אזאך ווארט צו גאנצע פֿיר און צוואַנציק חדשים, איז מר בר רב אשי אמר זאגט ער אפילו מת נמי אסור אפילו ווען די קינד שטארבט טאר די פרוי אויך נישט חתונה האבן פארוואס ווייל דא האט מען אויך חושש געווען דלמא קטלה ליה ואזלא ומינסבא מען איז חושש טאמער די פרוי וועט הרג'נען די קינד כדי חתונה צו האבן, און טאקע אזוי איז געווען א מעשה הוה עובדא וחנקתיה איז געווען א מעשה א פרוי האט געהארגעט די קינד כדי חתונה צו האבן כדי דאס זאל נישט געשען האבן חזל געזאגט יעדע ווארט גאנצע פיר און צוואנציג חדשים פירט אבער די גמרא אויס אויף די לעצטע מעשה ולא היא ס'טייטש די דין איז נישט אזוי ההיא שוטה הואי די פרוי וואס האט געהארגעט די קינד איז א שוטה דלא עבדי נשי דחנקן בנייהו א נארמאלע פרוי הרג'ט נישט די קינד מילא אויף דעם דארף מען נישט חושש זיין און פארדעם טאקע ווען א קינד שטארבט דארף מען נישט חושש זיין אז אנדערע קינדער אנדערע פרויען וועלן אויך הרג'נען די קינדער א קינד שטארבט מעג א פרוי גראד חתונה האבן, אבער אז א קינד האט אויפגעהערט צו זייגן, טאר א פרוי נישט חתונה האבן פאר די פֿיר און צוואַנציק חדשים, ווייל מען דארף חושש זיין אז אנדערע ווייבער וועלן דווקא נישט זייגן די קינדער כדי צו קענען חתונה האבן, און דאס האבן חזל נישט געוואלט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מען האט געלערנט אין א ברייתא, הרי שנתנו לה בן להניק, טאמער מען האט געדינגען א פרוי א מינקת צו זייגן א קינד, איז דארף זי זיך אינגאנצן אוועקגעבן פאר די קינד, הרי זה לא תניק עמו, זאל זי נישט זייגן צוזאמען מיט יענע קינד לא בנה, נישט איר אייגענע קינד, ולא בן חברתה, און זעלבע זאך נישט א חבר'ס קינד, נאר די קינד וואס מ'האט איר געדינגען. פסקה קימעא, וואס איז טאמער, נארמאל, די מאמע פון די קינד האט געגעבן פאר די מינקת געלט אויף עסן, ווייל אויף די זייגן דארף מען דאך קענען גוט עסן, וואס איז טאמער זי האט נישט געהאט גענוג עסן זאל זיין גענוג מילך, אוכלת הרבה, דארף זי עסן נאך, כדי זאל טאקע זיין גענוג מילך צו קענען זייגן. באלד וועט מען זען ווער דארף צאלן אויף די איבעריגע עסן, זאגט די ברייתא ווייטער, לא תאכל עמו דברים הרעים לחלב, פשט, די פרוי זאל נישט עסן זאכן כל מיני מאכלים ווי מען וועט באלד זען וואס שאדט פאר די מילך, פארוואס ווייל זי דארף גוטע מילך צו זייגן דאס קינד, זאגט די גמרא, די גמרא איז יעצט דן אויף די ערשטע שטיקל פון די ברייתא, השתא בנה אמרת לא, בן חברתה מיבעיא אז די ברייתא זאגט אז זי טאר נישט זייגן צוזאמען מיט מיט די קינד וואס מען האט איר געדינגען און איר אייגענע קינד, איז פארשטייט זיך זי טאר נישט זייגן דעם חבר'ס קינד, ענטפערט די גמרא ניין מהו דתימא בנה הוא דחייס עילויה ממציא ליה טפי, קען זיין דווקא א אייגענע קינד טאר זי נישט, ווייל א אייגענע קינד, א פרוי האט רחמנות אויף די אייגענע קינדער צו געבן מער מילך פאר איר קינד ווי די קינד וואס מען האט איר געדינגען, כדי דאס זאל נישט געשען טאר זי נישט זייגן די אייגענע, אבל בן חברתה אי לאו דהוה לה מותר לא הוה ממציא ליה, אבער קען זיין די חבר'ס קינד, וואס טאמער זי האט נישט איבעריגע מילך וואלט זי קיינמאל נישט געגעבן צו עסן פאר די חבר'ס קינד איז אפשר מעג זי טאקע געבן פאר די חבר'ס קינד, קמשמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, זי מעג נאר זייגן די קינד, וואס מען האט איר געדינגען צו זייגן, זאגט די גמרא פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא, די איבעריגע עסן וואס זי דארף עסן צו האבן מער מילך, ווער באצאלט אויף דעם, אמר רב ששת זאגט רב ששת משלה, זי צאלט אליין אויף דעם, מען האט איר געדינגען צו זייגן, זי דארף זיכער מאכן צו האבן גענוג מילך, עס פעלט איר אביסל עסן זאל זי צוקויפן עסן, זאגט יעצט די גמרא, לא תאכל עמו דברים הרעים מאי נינהו, די ברייתא האט געזאגט מען טאר נישט עסן זאכן וואס שאדט פאר די מילך, וואסערע סארט זאכן, זאגט די גמרא אמר רב כהנא, כגון כשות, דאס איז א מין ירק, וחזיז, דאס איז די גראז וואס וואקסט צוזאמען מיט די תבואה, ודגים קטנים, קליינע פיש, ואדמה, אמאל פלעגט מען עסן ערד אויף רפואה, די אלע זאכן שאטן פאר די מילך. אביי אמר, אביי זאגט, אפילו קרא, דאס איז א סקוואש, קישואים, וחבושא, אויך א סארט ירק, רב פפא אמר אפילו קורא, רש"י זאגט דאס איז א ווייעכע צווייג פון א דקל בוים וואס מען קען עסן, וכופרא, דאס איז קליינע תמרים, רב אשי אמר אפילו כמכא, דאס איז כותח וואס האט פריער געווען אזא מילכיגע סארט מאכל, והרסנא, דאס איז געפרעגלטע פיש, די אלע זאכן שאטן פאר די מילך, וויאזוי שאדט עס די מילך? זאגט די גמרא מינייהו פסקי חלבא, ס'דא געוויסע זאכן פון די זאכן וואס מ'האט אויסגערעכנט וואס האקט אפ די מילך, ס'מאכט זאל די פרוי זאל אויפהערן זייגן, און מינייהו עכרי חלבא, ס'דא זאכן וואס פארשימלען די מילך, אבער על כל פנים די אלע זאכן שאטן פאר די מילך, טאר דאס א פרוי נישט עסן. זאגט די גמרא ווייטער, דמשמשא בי ריחיא, א פרוי וואס איז משמש מיטתה לעבן א ריחים לעבן א מילשטיין, הוו לה בני נכפי. און די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן פון יענע ביאה וועלן ליידן פון אזא מחלה א מחלה וואס מאכט פאלן א מחלת נפילה דמשמשא על ארעא א פרוי וואס איז משמש ווען זי ליגט אויף די ערד הוו לה בני שמוטי וועלן האבן קינדער מיט לאנגע העלדזער זאגט רש"י דדרכא על רמא דחמרא אז זי טרעט אויף צואה פון א חמור הוו לה בני גירדני וועט זי האבן קינדער וואס די האר קריכט זיי ארויס פון קאפ אדער וואס האבן אזא הויט אנטצינדונג.

זי האבן קינדער וואס די אויגן לויפן זיי, רש"י זאגט, עיניו פורחות ונעות תמיד, די אויגן רוקן זיך א גאנצע צייט, דאכלה גרגושתא, א פרוי וואס עסט אזא סארט ערד וואס מען מאכט פון דעם כלים, איז הוו לה בני מכוערי וועט זי האבן מיסע קינדער, דשתיא שיכרא, א פרוי וואס טרינקט ביר ווען זי איז טראגעדיג, הוו לה בני אוכמי וועט זי האבן טונקעלע קינדער, דאכלה בישרא ושתיא חמרא, אז זי עסט פלייש און זי טרינקט וויין,

וועט זי האבן שמעקעדיגע קינדער, קינדער וואס שמעקן גוט. פארציילט די גמרא, ברתיה דשבור מלכא אכלה בה אמה אתרוגא, די טאכטער פון שבור מלכא איז געווען דער מלך פון פרס, און די מאמע האט געגעסן אתרוגים בשעת זי איז געווען טראגעדיג, והוו מסקי לה לקמיה אבוה בריש ריחני, און ווען זי איז געבוירן האט זי אזוי מין גוט געשמעקט אז מען פלעג איר ברענגען צום טאטן אויף די שפיץ פון בשמים צוזאמען מיט בשמים.